בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קכ"ג, מ'הייבמיר אן דף קכ"ג עמוד אלף אויבן, ואת הכוש ואת הכרכר, האמיר געזען אין די משנה, דער כוש דער כרכר דאס איז צוויי אזעלכע שפיציגע כלים וואס מען פלעג זיך באנוצן מיט דעם אויף צו וועבן סחורה, איז האט די משנה געזאגט אז מען מעג זיך באנוצן מיט דעם שבת אויף צו עסן פירות אויף אריינצושטופן א פרי און אריינצולייגן אין מויל, זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, פגה, פגה דאס איז א פייג, א פייג וואס איז נאכנישט אינגאנצן געצייטיגט, שטמנה בתבן, וואס מ'האט עס באהאלטן אין תבן אין שטרוי, וואס טייטש די דרך איז געווען אז פייגן וואס זענען נישט געצייטיגט האט מען אריינגעפאקט אין שטרוי, און דארט האט זיך עס געצייטיגט, עס האט צוגעהאלפן ס'זאל געצייטיגט ווערן, און די זעלבע זאך וחררה שטמנה בגחלים, אדער חררה א קיכל וואס ליגט אריינגעשטעקט אין גחלים אין קוילן, וואס טייטש ס'געגאנגען א מענטש, ער האט געוואלט באקן א קיכל ערב שבת, ער האט עס אריינגעלייגט אין קוילן, ער האט עס דארט געלאזט, ס'קומט יעצט שבת, די חררה, די קיכל, ליגט אריינגעשטעקט אין די קוילן, און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די קוילן ברענען נישט, ווייל טאמער די קוילן ברענען איז סתם אזוי נישטא קיין מדובר צו מען מעג ארויסשלעפן די חררה צו נישט ווייל ס'איז א מהפך בגחלים וואס דאס איז ממש א דאורייתא נאר ס'רעדט זיך פארלאשענע גחלים וואס סיי די גחלים סיי די תבן איז ממש מוקצה און די פראבלעם דא איז צו מען מעג ארויסשלעפן די חררה צו די פגה פון די גחלים און די תבן זאגט די ברייתא אם מגולה מקצתה מותר לטלטלה ואם לאו אסור לטלטלה וואס טייטש טאמער די חררה אדער די פגה שטעקט זיך אביסל ארויס דעמאלטס מעג מען עס ארויסשלעפן פון די מוקצה'דיגע תבן אדער די מוקצה'דיגע גחלים, פארוואס? ווייל היות וואס מען הייבט נישט אויף די תבן אדער די גחלים מיט דעם, ס'איז דארט שוין נישט צוגעדעקט, טאמער א זאך איז צוגעדעקט און שלעפסט עס ארויס, איז ווען דו שלעפסט עס ארויס שלעפט זיך אויך מיט פון די מוקצה'דיגע זאך, ווייל ס'דארף זיך אויך אויפהייבן, אבער טאמער די פגה אדער די חררה שטעקט זיך ארויס פון די תבן, ס'שטעקט זיך ארויס פון די גחלים, דעמאלטס דארף מען עס סך הכל אביסל אפשאקלען פון די זייט, איז דא, דאס הייסט אפילו נישט טלטול מן הצד, אונז האבן שוין געזען איז דא אזא זאך ביי מוקצה, טלטול מן הצד, אז מען רוקט מוקצה נישט אויף די געהעריגע אופן, דאס הייסט אינגאנצן נישט גערוקט, ס'הייסט אינגאנצן נישט קיין טלטול, און במילא, זאגט די ברייתא, טאמער ס'שטעקט זיך ארויס מעג מען עס ארויסשלעפן, טאמער נישט, טאמער ס'איז ממש אינגאנצן אריינגעשטעקט, טאמער די חררה ליגט טיף אריין אין די גחלים, אדער די פגה ליגט טיף אריין אין תבן, דעמאלטס זאגט די ברייתא,

אין די פגה און אזוי שלעפט מען עס ארויס און אפילו טאקע עס שלעפט זיך מיט תבן צו גחלים איז נישט קיין פראבלעם ווייל דאס הייסט טלטול מן הצד און רבי אלעזר בן תדאי האלט אז טלטול מן הצד הייסט נישט קיין טלטול במילא נישט קיין פראבלעם פון מוקצה מען מעג עס אזוי ארויסשלעפן זאגט די גמרא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט הלכה כרבי אלעזר בן תדאי טאקע די הלכה איז ווי רבי אלעזר בן תדאי פרעגט אבער די גמרא למימרא דסבר רב נחמן טלטול מן הצד לא שמיה טלטול קען מען דען אזוי זאגן אז רב נחמן האלט אז די הלכה איז ווי רבי אלעזר בן תדאי וואס רבי אלעזר בן תדאי האט דאך געזאגט אז מען מעג אריינשטופן א כוש און א כרכר פארוואס? ווייל ער האלט אז טלטול מן הצד איז נישט קיין טלטול, האלט דען ר' נחמן אזוי? והאמר ר' נחמן, ר' נחמן האט דאך געזאגט, האי פוגלא, דער צנון, צנון דאס איז רעטעך וואס איז ברייט פון אויבן און שפיציג פון אונטן, איז דער דין איז טאמער מ'האט עס אריינגעשטופט אין דער ערד זאל זיך האלטן פריש, מלמעלה למטה שרי, ממטה למעלה אסור, וואס טייטש ווען מ'וויל עס ארויסשלעפן שבת איז טאמער מ'האט עס אריינגעלייגט אין דער ערד אויף די געהעריגע אופן אז די שפיציגע זייט איז פון אונטן און די ברייטע זייט איז פון אויבן, דעמאלטס איז ווען איך שלעפ עס ארויס, רוקט זיך נישט קיין ערד, פארוואס? ווייל ס'איז אזוי ווי ס'איז ברייט פון אויבן און שמאל פון אונטן, די גאנצע זאך שלעפט זיך, עס לאזט איבער א לאך אין די ערד, אבער די ערד שלעפט זיך נישט מיט, אבער טאמער מען לייגט אריין די צנון פארקערט, אז ס'איז שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן, דעמאלטס לא ימלט אז ווען מען שלעפט ארויס דעם צנון, זאל זיך נישט מיטשלעפן מיט דעם ערד, זאל זיך נישט מיטשלעפן מיט דעם מוקצה, און ממילא פאר דעם טאמער די צנון ליגט פארקערט, זאגט ר' נחמן טאר מען עס נישט ארויסשלעפן, ווייל די ערד שלעפט זיך מיט. על כל פנים זעהן מיר דאך דא קלאר אז ר' נחמן האלט אז טלטול מן הצד איז א פראבלעם, און ווי זאגט ער דא אז די הלכה איז כרבי אלעזר בן תדאי, ענטפערט די גמרא טאקע הדר ביה רב נחמן מההיא, רב נחמן האט טאקע צוריק געצויגן פון דאס וואס ער האט געזאגט לגבי צנון, און צום סוף האלט ער אז הלכה כרבי אלעזר בן תדאי אז טלטול מן הצד איז נישט קיין פראבלעם לא הוה טלטול און במילא מעג מען דאס טון שבת. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה מחט של יד ליטול בו את הקוץ, מ'מעג אויך טראגן שבת א מחט, א נאדל וואס איז געמאכט אויף צו נייען, כדי ארויסצושלעפן א שפענדל וואס ליגט אריינגעשטופט אין די פלייש פונעם מענטש, זאגט די גמרא, שלח ליה רבא בריה דרבה לר' יוסף, האט רבא בריה דרבה א שאלה געפרעגט פון ר' יוסף, ילמדנו רבינו, לערן מיך אויס, מחט שניטל חררה, או עוקצה, מאי, וואס איז די דין, לגבי א נאדל וואס אדער ס'האט זיך צובראכן די לאך, וואס טייטש ס'איז מער נישט דא א נאדל וואס מ'נייט מיט פאדעם דארף דאך האבן א לאך אריינצושטופן די פאדעם, איז א נאדל וואס האט מער נישט קיין לאך, די לאך האט זיך צובראכן צו ס'האט זיך פארשטאפט, און די זעלבע זאך א נאדל וואס די שפיץ, די נאדל דארף זיין שפיציג, די שפיץ איז אראפגעפאלן, וואס איז די דין? וואס טייטש די שאלה איז צו ס'הייסט נאך א כלי, און אז ס'איז א כלי מעג מען עס טראגן שבת לצורך גופו, אדער אפשר ניין, היות וואס ס'האט זיך צובראכן, הייסט עס מער נישט קיין כלי, עס איז ממש א געהעריגע מוקצה, ס'איז מוקצה מחמת גופו, און ממילא טאר מען דאס נישט רוקן שבת. אמר ליה, האט רבי יוסף געענטפערט, תניתוה, כ'קען דיר א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה, מחט של יד, ליטול בו את הקוץ, אז שבת מעג מען טראגן א מחט של יד, פארוואס, אויף וועלכע תפקיד באנוצט מען זיך מיט דעם? אויף ליטול בו את הקוץ ארויסצושלעפן א שפענדל, און ממילא זאגט רבי יוסף, וכי מה איכפת ליה לקוץ, בין נקובה לבין שאינה נקובה, וואס גייט אן פארן שפענדל צו די מחט האט א לאך צו נישט, וואס טייטש אוודאי פארן שפענדל גייט נישט אן ווילאנג ס'שלעפט ארויס דעם שפענדל איז דאך גוט, און במילא, זאגט ר' יוסף, זעהן מיר פון דעם אז היות וואס די מחט איז ראוי ארויסצושלעפן א קוץ, איז גייט מיר נישט אן צו ס'איז דא א לאך צו נישט, הייסט דאס אוודאי א כלי, און במילא מעג מען עס טראגן ווייל ס'איז ראוי אויף עפעס, פרעגט די גמרא, איתיביה, פרעגט רבא א קשיא פון רבי יוסף, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין כלים, מחט שניטל חררה או עוקצה טהורה, די משנה זאגט דארט קלאר אז א מחט וואס דער לאך איז אוועקגעפאלן, וואס האט זיך צעבראכן אדער אנגעשטאפט, אדער די שפיץ איז מער נישט דא, איז דעמאלטס איז עס מער נישט מקבל קיין טומאה, נישט נאר ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, נאר טאמער ס'איז געווען טמא גייט די טומאה אוועק, פארוואס? ווייל ס'איז בטל מתורת כלי, און ווי זאגסטו מיר אז ס'הייסט נאך אלץ א כלי? אמר אביי, ענטפערט אביי, טומאה אשבת קרמית, פרעגסט מיר א קשיא פון טומאה אויף שבת? טומאה לגבי טומאה כלי מעשה בעינן, שטייט אין פסוק כלי מעשה, איז אז כלי מעשה לערנט מען פון דעם ארויס אז די כלי כדי ער זאל קענען זיין א מקבל טומאה דארף ער זיין א כלי מעשה וואס טייטש ס'דארף זיין ראוי אויף צו טוהן די מעשה וואס די כלי איז באשאפן געווארן פאר דעם, למשל א נאדל, א נאדל איז געמאכט אויף צו נייען, טאמער מען קען נישט נייען מיט דעם, הייסט עס מער נישט קיין כלי מעשה אפילו עס הייסט א כלי לגבי אנדערע זאכן, אפילו מען קען טאקע ארויס שלעפן א שפענדל מיט דעם, אבער א כלי מעשה הייסט עס מער נישט פאר דעם איז עס נישט מקבל קיין טומאה, אבער לענין שבת מידי דחזי בעינן, לגבי שבת, כדי א זאך זאל נישט הייסן קיין מוקצה, כדי א זאך זאל הייסן א כלי, דארף עס זיין ראוי אויף וואס זאל נאר נישט זיין, והא נמי, חזי למשקל בה קוץ, און די נאדל וואס פעלט דעם לעכל אדער דעם שפיצל קען מען דאך נאך ניצן אויף ארויסצושלעפן א קאץ, און במילא הייסט עס אוודאי א כלי לגבי שבת, און פאר דעם זאגט אביי איז אוודאי די דין אז מען מעג עס טאקע טראגן לגבי שבת אבער לגבי טומאה איז עס נישט מקבל קיין טומאה, אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב, ס'טייטש דיין תירוץ איז נישט קיין תירוץ דער וואס האט געפרעגט האט גוט געפרעגט, פארוואס ווייל מדלענין טומאה לאו מנא הוא, לענין שבת נמי לאו מנא הוא, זאגט רבא, טאמער מען זעהט א זאך לענין טומאה הייסט נישט קיין כלי, איז לענין שבת העט עס אויך נישט הייסן קיין כלי, און מען העט עס אויך נישט טארן טראגן, פארוואס ווייל רבא האלט אז מען לערנט נישט די לימוד פון כלי מעשה, רבא האלט אז כדי א זאך זאל מער נישט הייסן קיין כלי לגבי טומאה, איז נישט גענוג אז זאל ווערן אויס כלי מעשה, עס דארף ווערן אויס כלי אינגאנצן, און ממילא אז איך זע אז עס שטייט אין א משנה אז א מחט שניטל חררה או עוקצה איז טהור, איז פשט אז ס'איז מער אויף גארנישט ראוי ס'הייסט אינגאנצן נישט קיין כלי, און אז ס'הייסט אינגאנצן נישט קיין כלי זאגט רבא, איז אוודאי די דין אז ס'איז מוקצה, און ממילא עט רבא טאקע האלטן אז א נאדל וואס פעלט פון נעבן דעם לעכל אדער דעם שפיץ טאר מען טאקע מער נישט נוצן שבת ווייל ס'הייסט נישט קיין כלי. פרעגט די גמרא, מיתיבי, כ'על דיר א קשיא פרעגן, שטייט קלאר אין א ברייתא מחט א נאדל, בין נקובה בין שאינה נקובה, סיי מיט א לעכל סיי אן א לעכל, מותר לטלטלה בשבת, מעג מען רוקן שבת פארוואס? ווייל ס'איז ראוי ארויסצושלעפן א שפענדל, נאר וואס זאגט די ברייתא, ולא אמרו נקובה אלא לענין טומאה בלבד, וואס טייטש דער דין אז א נאדל דארף האבן א לעכל, יא, א לעכל דארף עס האבן כדי עס זאל קענען מקבל זיין טומאה, אבער לגבי שבת הייסט עס אלעמאל א כלי, און ממילא איז דאס א קשיא אויף רבא, וויאזוי זאגט רבא אז די צוויי זאכן זענען פארבינדן, אז א זאך וואס הייסט נישט קיין כלי לענין טומאה, הייסט אויך נישט קיין כלי לענין שבת, דא שטייט אין די ברייתא קלאר נישט אזוי, ענטפערט רבא, תרגמא אביי אליבא דרבא, האט אביי פארענטפערט די ברייתא כשיטת רבא, אז וואס, אז די ברייתא רעדט זיך בגולמי עסקינן, זימנין דמימלך עליה ומשוי ליה מנא, וואס טייטש די ברייתא רעדט זיך ביי אן אינטערסאנטע ציור, ביי אן אופן וואס מען מאכט יעצט דעם נאדל, מען האט נאך נישט געמאכט א לאך אינעם נאדל, נישט פשט א נאדל ס'האט געהאט א לאך און די לאך האט זיך צובראכן אדער פארשטאפט, נאר מען האט נישט געמאכט אינגאנצן א לאך אינעם נאדל. דא זאגט אביי, עט רבא אוודאי האלטן אז ס'מאכט זיך אמאל אז א מענטש פאר ער מאכט א לעכל אינעם נאדל איז זיך מיישב איך מאך נישט דעם לאך, איך גיי נוצן די נאדל אויף ארויסצושלעפן שפענדלעך, איך דארף נישט די גאנצע לעכל. און במילא דא איז אוודאי רבא מודה אז לענין טומאה הייסט דאס נישט קיין כלי, ווייל מען האט דאך נישט געענדיגט די מלאכה דא, מען האט דאך נאכנישט געענדיגט מאכן דעם מחט, מען האט נישט געמאכט קיין לעכל אין דעם. איז פאר דעם לגבי טומאה הייסט עס נישט קיין כלי, אבער לגבי שבת, לגבי שבת קען עס הייסן א כלי, פארוואס? ווייל ס'מאכט זיך אמאל אז א מענטש שטעלט אפ די מלאכה, ער זאגט איך וויל נישט מאכן פון דעם טאקע א כלי, איך וויל טאקע נישט מאכן פון דעם א נאדל, איז לגבי שבת הייסט דאס א כלי, פארוואס? ווייל כ'האב עס מייחד געווען אויף דעם, אבל היכא, אבער זאגט אבער אביי לויט רבא דניטל חררה או עוקצה אדם זורקה לבין גרוטאות, טאמער א מחט איז געווען אמאל גאנץ האט געהאט א לעכל, און די לעכל האט זיך צובראכן אדער די שפיץ האט זיך צובראכן, דא האלט רבא אז א יעדע מענטש ווארפט עס ארויס, ער דארף עס מער נישט האבן, ובמילא איז עס בטל מתורת כלי, סיי לגבי טומאה און סיי לגבי שבת, און דאס סך הכל האט רבא געמיינט צו זאגן ווען רבא האט געזאגט אז לענין טומאה לאו מנא הוא לענין שבת נמי לאו מנא הוא, דאס איז ביי אזא סארט מחט וואס איז געווען אמאל א מחט וואס האט זיך צובראכן, דעמאלטס איז עס אויס כלי אויף ביידע, אבער אזא סארט מחט וואס מען האט נאכנישט געענדיגט איז לגבי טומאה. הייסט עס נישט קיין כלי, לגבי שבת יא. זאגט די גמרא ווייטער, אסובי ינוקא, רב נחמן אסר ורב ששת שרי, דא רעדט מען פון א נייע זאך, א קינד וואס ווערט געבוירן, איז מאכט זיך אמאל אז מען דארף אים אויסגראדענען די גלידער, די גלידער די אייברים זענען צעווארפן מען דארף אויסגראדענען, איז דא א מחלוקת צו מען מעג עס טון שבת צו נישט, פארשטייט זיך נישט ביי אן אופן פון פיקוח נפש, נאר ביי אן אופן סתם וואס מען דארף דאס טון, רב נחמן זאגט מען טאר נישט, און רב ששת זאגט מען מעג יא, פארוואס האלט רב נחמן אז מען טאר נישט? רב נחמן האלט אז עס איז א בחינה פון מכה בפטיש, וואס טייטש מען איז מתקן דא א מענטש, רב ששת זאגט ביי א מענטש איז נישט שייך מכה בפטיש ביי א מענטש איז נישט שייך מתקן, און במילא זאגט רב ששת מען מעג, זאגט די גמרא, אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט מנא אמינא לה, איך האב א ראיה צו מיין שיטה אז מען טאר נישט, פון וואו? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת דף קמ"ז, אין עושין אפיקטויזין בשבת, אז מען טאר נישט מאכן אזא סארט משקה וואס הייסט אפיקטויזין און מען פלעג עס טרינקען כדי צו ברעכן, אמאליגע צייטן איז געווען אזא משקה מען האט געטרינקען, מען האט שפעטער אויסגעבראכן, וואס איז געלעגן אין די קישקעס האט מען אויסגעבראכן, אזוי איז געווען גענוג פלאץ אויף צו עסן א ברייטע סעודה, איז זאגט דאך די משנה מען טאר עס נישט טון שבת, און ממילא זאגט רב נחמן איז א ראיה אז מען טאר דאס נישט טון פארוואס? נישט אלץ רפואה איז רש"י ווייל עס איז נישט קיין רפואה נאר די סיבה וואס מען טאר עס נישט טון ווייל מען איז מתקן א מענטש, ביסט מתקן די מאגן מיט דעם, און במילא, זאגט רב נחמן איז א ראיה מ'טאר נישט מתקן זיין א מענטש מ'טאר נישט מתקן זיין א מאגן, און די זעלבע זאך א קינד טאר מען אויך נישט מתקן זיין די גלידער די אברים, ורב ששת, וואס זאגט רב ששת אויף די ראיה? זאגט רב ששת, התם לאו אורחיה, הכא אורחיה, וואס טייטש דארט לגבי אפיקטויזין, די דרך פון א מענטש איז נישט נארמאל צו טרינקען דעם משקה צו ברעכן, נארמאלע מענטש טוט דאס נישט, און במילא, פארשטייט זיך דאס הייסט ער האט מתקן געווען, אבער דא, לגבי א קינד וואס ווערט געבוירן, יעדע קינד וואס ווערט געבוירן האט די גלידער נישט גראד, פארעכט מען און במילא הייסט דאס נישט קיין תיקון, נאר וואס דאס איז א נארמאלע זאך וואס מען טוט, און פאר דעם זאגט רב ששת אפילו אז דארט טאר מען נישט דא מעג מען יא. ברענגט יעצט רב ששת א ראיה צו זיין שיטה און פאר דעם בעצם ליגט דא די סוגיא, אמר רב ששת מנא אמינא לה, ווייסט ווי איך האב א ראיה אז פארעכטן א מענטש הייסט נישט קיין תיקון? דתנן פון אונזער משנה, מחט של יד ליטול בו את הקוץ, אז מען מעג נוצן א מחט ארויסצונעמען א קוץ, מען מעג ארויסנעמען א שפענדל, וואס איז דאס ארויסנעמען א שפענדל? מען איז מתקן די פלייש מיט דעם, און במילא זאגט רב ששת פון דעסטוועגן זעט מען אז מען מעג, און ממילא מעג מען אויך אויסגראדענען די גלידער. זאגט די גמרא ורב נחמן, וואס טוט ר' נחמן מיט די ראיה? זאגט ר' נחמן, התם פקיד, הכא לא פקיד, וואס טייטש דער שפענדל איז נישט קיין חלק פונעם גוף, ס'ליגט טאקע אינעם גוף אבער ס'איז נישט ממש א חלק פונעם גוף, אויף דעם זאגט ר' נחמן קען איך פארשטיין ס'הייסט נישט קיין תיקון, אבער א קינד וואס ווערט געבוירן און די גלידער איז נישט גראד, דא זאגט ר' נחמן דאס איז שוין די גוף אליין, דאס הייסט אוודאי יא א תיקון פאר דעם טאר מען נישט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, קנה של זיתים, קנה של זיתים דאס איז די זיתים נאך מען נעמט עס אראפ פון בוים פלעג מען עס אריינלייגן אין אזא גרויסע פאס וואס דארט פלעג עס אביסל אנזאמלען אויל און נאכדעם האט מען עס אויסגעפרעסט יעצט אין דעם פאס פלעג מען נוצן אזא שטעקן אזא קנה וואס מען פלעג עס אויסמישן יעצט די קנה איז בעצם וויאזוי האט עס אויסגעזען ס'איז געווען א זאך וואס האט געוואקסן אזוי ווי א סכך די די קיינעס וואס מען נוצט די סכך די לאנגע די דיקע די באמבו איז אויך אזא בחינה פון א קנה ס'טייטש ס'איז דורכגעלעכערט דורך און אדורך, אבער ס'איז אזעלכע שטיקלעך, ס'איז צוזאמגעשטעלט פון אזעלכע חוליות, וואס צווישן דעם איז דא אזעלכע קשרים, קניפן ווי ס'ווערט גערופן, וואס דארט ביי די קשרים איז נישט דא קיין לעכל, ס'טייטש ס'איז נישט דורכגעלעכערט ממש פון איין זייט צום צווייטן, נאר וואו ס'איז דא א קשר שטעלט זיך אפ דעם לאך, און במילא זאגט די משנה, די קנה של זיתים איז אזוי, אם יש קשר בראשו, טאמער ס'איז דא אזא קניפל פון אויבן, אזא גרעבער שטיקל פון אויבן, דעמאלטס איז עס מקבל טומאה. מיר זעהן די גמרא פארוואס ואם לאו טאמער נישט, אין מקבל טומאה איז עס נישט מקבל קיין טומאה, אבער בין כך ובין כך ניטל בשבת, פארשטייט זיך שבת מעג מען דאס טראגן, פארוואס? ווייל ס'איז א כלי שמלאכתו להיתר און במילא מעג מען זיך באנוצן מיט דעם. זאגט יעצט די גמרא. אמאי, פארוואס טאקע איז דער קנה וואס האט א קשר אויף דעם מקבל טומאה? לכאורה, זאגט די גמרא פשוטי כלי עץ הוא, ופשוטי כלי עץ אינם מקבלין טומאה, מאי טעמא, דומיא דשק בעינן, האט מען שוין געזען כמה וכמה פעמים אז א יעדע האלצערנע כלי וואס האט נישט קיין בית קיבול אין דעם, וואס מען קען נישט אריין לייגן עפעס אין דעם, איז נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס ווייל מען לערנט ארויס פון פסוק די תורה איז עס מדמה א כלי עץ איז די תורה מדמה צו א שק, אזוי ווי א שק האט א בית קיבול דארף א כלי עץ אויך האבן א בית קיבול, יעצט די קנה אפילו עס איז טאקע דורכגעלעכערט אבער די דרך איז נישט גארנישט אריין צו לייגן אין דעם, און ממילא הייסט עס פשוטי כלי עץ, איז וואס איז א חילוק צו ס'האט יא א קשר צו ס'האט נישט קיין קשר, סתם אזוי זאל עס נישט קענען מקבל זיין קיין טומאה, ענפערט די גמרא, תנא משמיה דר' נחמיה, מען האט געלערנט אין א ברייתא בשם ר' נחמיה, בשעה שמהפך בזיתים הופכו ורואה בו, וואס טייטש די שטיקל פון אויבן דעם קשר איז האט יא געהאט א געוויסע שימוש ס'איז יא געווען א בית קיבול, אז וואס? ס'איז געווען דורך געלעכערט אזוי ווי מ'האט געשמועסט די קנה אליין איז דורך געלעכערט איז טאמער ס'האט געהאט פון אויבן אזא קניפ אזא קשר פלעגט מען נעמען די שטעקן עס אריינשטופן אין די אויל און אזוי ארויסשעפן אביסל אויל, זעהן טאקע צו ס'איז שוין גרייט אויסצופרעסן די זיתים, און במילא פאר דעם, היות ס'האט א בית קיבול, קען עס שוין מקבל זיין טומאה, און דאס זאגט די משנה אז טאמער ס'איז דא א קשר בראשו איז עס מקבל טומאה, און טאמער נישט איז עס טאקע פשוטי כלי עץ, און פאר דעם איז עס נישט מקבל טומאה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, כל הכלים ניטלין, אלע כלים מעג מען רוקן שבת, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה, חוץ פון המסר הגדול דאס איז א גרויסע זעג וואס מען פלעגט שניידן מיט דעם באלקענעס ממש א גאר א גרויסע זעג, און א יתד של מחרישה דאס איז די מחרישה דאס וואס מען פלעגט דורך אקערן די פעלד, האט געהאט אזא שטיקל אייזן וואס מיט דעם האט מען געמאכט די לעכער אין די פעלד מיט דעם האט מען אויפגעאקערט די ערד, וואס די ביידע זאכן איז די בעל הבית גאר שטארק מקפיד נאר צו נוצן אויף דעם שימוש, האט מען שוין געזען דאס ווערט אנגערופן מוקצה מחמת חסרון כיס, מען איז מקפיד דווקא דאס צו נוצן אויף דעם, וואס דעמאלטס איז נישטא קיין שום היתר דאס צו נוצן שבת, אלע אנדערע כלים וואס מען קען נוצן אויף א שימוש של היתר מעג מען יא נוצן שבת, יעצט פארשטייט זיך ס'מיינט נישט דווקא די מסר הגדול און די יתד של מחרישה, נאר יעדע זאך וואס איז דומה צו דעם, יעדע זאך וואס א כלי שמלאכתו לאיסור, טאר מען אויך נישט ניצן שבת דאס זאגט דא רבי יוסי, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט, האי אוכלא דקצרי, די כלי וואס די כובסים די וועשערס וואס פלעגן וואשן וועש האבן גענוצט איז געווען אזא קופערנע ברעט מיט לעכער אין דעם, וואס רש"י ברענגט צוויי פשטים אדער מען האט געגאסן וואסער אויף דעם אזוי האט מען געגאסן וואסער אויף די וועש, אדער מען האט עס געלייגט אונטער די וועש אויף צו בארויכערן די וועש מיט גוטע שמעקערס, על כל פנים די אוכלא דקצרי, כיתד של מחרישה דמי איז טאקע פונקט ווי א יתד של מחרישה, וואס טייטש איז מוקצה מחמת חסרון כיס, ווייל דער וועשער איז גאר שטארק מקפיד דאס נאר צו נוצן אויף דעם. אמר אביי, האט אביי געזאגט, חרבא דאושכפי, דאס איז א מעסער וואס די וואס מאכן רצועות פאר די שיך נוצן זיך מיט א שפעציעלע מעסער, וסכינא דאשכבתא, און די זעלבע זאך די מעסער וואס די קצבים וואס שניידן פלייש נוצן, און די זעלבע זאך וחצינא דנגרי, די האק וואס די סטאלער נוצט, איז אויך כיתד של מחרישה דמי זענען אלע מוקצה מחמת חסרון כיס ווייל מ'איז שטארק מקפיד דאס צו נוצן דווקא אויף דעם. זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא גיימיר יעצט זעהן אין די ברייתא די השתלשלות הדברים ווען איז געווארן אסור א כלי שמלאכתו לאיסור ווען איז עס געווארן מותר ביי וועלכע אופנים און אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט בעצם דאס איז אנדערש ווי אלע אנדערע מוקצות ווייל סתם א מוקצה מיינט א זאך וואס האט נישט קיין שום שימוש א זאך וואס מען האט נישט מקצה געווען אויף צו נוצן שבת, א כלי איז בעצם א כלי, איז וויאזוי קען מען זאגן אויף א כלי ס'איז מוקצה? נאר וואס, ס'איז דא וואס זאגן אז דאס ליגט טאקע אין מוקצה, איז דא וואס זאגן אז ס'איז א באזונדערע איסור אינגאנצן, איז גייען מיר זען טאקע די השתלשלות הדברים, זאגט די ברייתא בראשונה היו אומרים שלושה כלים ניטלין בשבת, אנפאנג וואס טייטש, מען וועט זען אז נחמיה האט געמאכט א תקנה אז היות וואס, כלל ישראל האט שטארק מקיל געווען אין שבת, און במילא האט ער געמאכט א תקנה אז קיין שום כלי אויף די וועלט טאר מען נישט רוקן שבת, פארוואס טאקע? כדי די פאלק זאל זיך אויפוועקן און כאפן ווי הארב די איסור פון שבת איז, איז מען האט אלעס גע'אסר'ט, חוץ דריי סארט כלים, די מפרשים זאגן אז לעפלעך, גאפלעך, די אלע כלים וואס מ'נוצט אויף צו עסן דאס איז נישט געווען אין די תקנה, אבער אלע אנדערע מיני כלים האט מען גע'אסר'ט נישט קיין חילוק מלאכתו להיתר מלאכתו לאיסור, מען נוצט עס אויף היתרים אויף איסורים, אלע כלים געווען אסור צו רוקן שבת, וועלכע דריי האט מען אבער יא געלאזט? מקצוע של דבילה, דאס איז א קליינע מעסער וואס מען שניידט מיט דעם די תאנים וואס זענען צאמגעפרעסט די דבילה איז געווען אזא מעסער וואס דאס האט מען יא געלאזט, וזוהמא ליסטרן של קדירה, אזא גרויסע לעפל וואס מען נוצט אפצושארן די שוים פון א טאפ, וסכין קטנה שעל גבי שלחן, און אזא מעסער וואס פלעגט ליגן אויפן טיש אויף צו שניידן, איז די זאכן האט מען מתיר געווען, דאס אבער חוץ דעם האט מען אלעס גע'אסר'ט, דאס איז געווען אנפאנג, שפעטער התירו, האט מען מתיר געווען נאך כלים צו נוצן, וחזרו והתירו, מען האט ווייטער מתיר געווען, מען האט פארברייטערט די היתר,

אנפאנג האט מען געזען האט מען אלס געאסרט חוץ דריי מיני כלים, שפעטער זאגט אביי התירו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו, שפעטער האט מען מתיר געווען מען האט געזען כלל ישראל האט אנגעהויבן היטן שבת האט מען מתיר געווען נאך א שלב און מען האט געזאגט יעדע כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו מעג מען זיך באנוצן מיט דעם, וואס טייטש מען מוז זיך נישט באנוצן דווקא מיט די שימוש וואס מען האט מייחד געווען פאר דעם פאר די כלי ווילאנג ס'איז א כלי וואס די יחוד וואס די נארמאלע שימוש פון דעם איז אויף א היתר מעג מען זיך שוין באנוצן מיט דעם אויף אלע מיני היתרים ווי לאנג מען דארף זיך באנוצן מיט די כלי, וואס טייטש לצורך מקומו האט מען נאכנישט מתיר געווען, צורך מקומו איז טייטש, טאמער די כלי ליגט מיר אין וועג מעג מען עס אוועקרוקן פון פלאץ, איך דארף האבן די פלאץ, דאס האט מען נישט מתיר געווען אנפאנג, מען האט נאר מתיר געווען כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו, שפעטער, זאגט אביי, נאך א שלב איז אריבער, מען האט נאך בעסער געהיטן דעם שבת, וחזרו והתירו, דבר שמלאכתו להיתר לצורך מקומו, די צווייטע היתר איז שוין געווען אויך אויף צורך מקומו, האבן געזעהן ס'געווען פיר היתרים, די צווייטע איז געווען אויך צורך מקומו, אבער ווייטער, נאר א כלי שמלאכתו להיתר, מ'רעדט נאכנישט פון א כלי שמלאכתו לאיסור, די דריטע היתר איז געווען וחזרו והתירו, דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו אין לצורך מקומו לא, שפעטער די דריטע היתר איז געווען אז יעדע כלי שמלאכתו לאיסור, א כלי וואס נארמאל נוצט מען אויף א איסור, למשל א זעג וואס מען נוצט נארמאל אויף צו שניידן האלץ, מעג מען זיך באנוצן צו שניידן א חלה, דאס אבער נאר לצורך גופו, לצורך מקומו האט מען דאס נישט מתיר געווען. ועדיין, ס'טייטש נאך די דריטע היתר איז נאכאלץ געווען אז בידו אחת אין בשתי ידיו לא, נאר אזא סארט כלי וואס מען קען שלעפן מיט איין הענט דעמאלטס איז געזאגט געווארן די היתר אז לצורך גופו מעג מען, א כלי וואס מען דארף צוויי הענט אויף צו שלעפן ס'טייטש א גרעסערע סארט כלי, אויף דעם האט מען נאך אינגאנצן נישט מתיר געווען. צום סוף, די פערדע היתר איז שוין געווען עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו בשתי ידיים, די פערדע תקנה געווען אז אלע כלים, אפילו א זאך וואס מען דארף האבן צוויי הענט אויף אנצוכאפן ס'טייטש אביסל א גרעסערע כלי, איז ווי לאנג, ווייטער, ער טוישט נישט די אלע שלבים וואס מען האט געלערנט ביז יעצט, איז ווי לאנג ביי כלי שמלאכתו להיתר מעג מען לצורך גופו לצורך מקומו, א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען נאר לצורך גופו נישט לצורך מקומו, נאר וואס די פערדע היתר איז אויך געווען אז א ביז יעצט האט מען נישט געטארט רוקן א כלי וואס מען דארף רוקן מיט צוויי הענט, די נעקסטע היתר די פערדע היתר איז געווען אז אפילו א גרעסערע סארט כלי איז אויך דא די אלע היתרים. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אביי, מכדי התירו קתני, שטייט דאך אין די ברייתא התירו חזרו והתירו חזרו והתירו, מה לי לצורך גופו מה לי לצורך מקומו וואס טייטש פון די לשון התירו איז משמע אז מען האט עס מתיר געווען, און ממילא וואס א נפקא מינה וואס איז די שימוש צו וואס מען האט עס מתיר געווען. די זעלבע סיבה וואס איז דא אויף מתיר צו זיין צורך גופו, איך דארף דעם כלי, איז די זעלבע סיבה אויך דא צו זאגן צורך מקומו, איך דארף דעם פלאץ, וואס איז א נפקא מינה זאגט רבא, טאמער צורך גופו זאל זיין אויך צורך מקומו, אלא אמר רבא ממילא זאגט רבא אנדערש פשט אין ברייתא, התירו וואס טייטש קודם האט מען אלץ גע'אסר'ט חוץ די דריי כלים, שפעטער די ערשטע היתר איז געווען אזוי, התירו דבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו, די ערשטע היתר איז געווען אז א יעדע כלי וואס איז מלאכתו להיתר מעג מען רוקן אויף ביידע סיי אויף צורך גופו און סיי אויף צורך מקומו, דאס איז געווען די ערשטע היתר, שפעטער די צווייטע היתר איז געווען וחזרו והתירו, מחמה לצל, מען האט מתיר געווען נאך מער, ביז יעצט האט מען נאר מתיר געווען צורך גופו איך דארף די כלי אליין, איך דארף די פלאץ ווי די כלי ליגט, יעצט האט מען מתיר געווען די צווייטע היתר אז א כלי שמלאכתו להיתר, טאמער ס'ליגט למשל אינדרויסן אין די זון און ס'גייט געשאדט ווערן וואס טייטש די זון שאדט פאר דעם, אדער יעדע זאך, ס'ליגט אין א פלאץ וואס איז מסוכן פארן כלי, מעג איך עס אוועקרוקן פון דארט אפילו איך דארף זיך נישט באנוצן מיט די כלי אליין, איך דארף נישט די פלאץ, איך וויל נאר שוינען אויף די כלי, איך וויל וואטשן אויף די כלי, מעג מען עס אויך טון, וחזרו והתירו די דריטע היתר זאגט רבא איז געווען אז אפילו א דבר, ביז יעצט האב איך גערעדט פון דבר שמלאכתו להיתר, יעצט זאגט מען אפילו א דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו, לצורך מקומו אין, מחמה לצל לא, האט מען מתיר געווען צורך גופו און צורך מקומו אויכעט ביי א דבר שמלאכתו לאיסור, אבער נישט מחמה לצל, א דבר שמלאכתו לאיסור טאר מען נישט רוקן טאמער מען טוט עס נאר צו שוינען אויפן כלי, ועדיין, באדם אחד אין בשני בני אדם לא, איז דא רבא זאגט אביסל גרעסער, אביי האבן מיר געזעהן רעדט פון הענט, טאמער מען קען עס אנכאפן מיט איין הענט מיט צוויי הענט, רבא זאגט א מענטש, עס טייטש, טאמער עס איז גענוג, אז איין מענטש קען דאס טראגן אפילו מיט צוויי הענט האט מען אוודאי מתיר געווען אבער טאמער ס'איז אזא מין גרויסע כלי מ'דארף האבן צוויי מענטשן דאס איז געווען אסור און אויף דעם איז געקומען די פערדע היתר אז עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת אפילו בשני בני אדם די פערדע היתר איז געווען ווייטער ס'איז א המשך וואס מ'האט געזען ביז יעצט אז א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען רוקן לצורך גופו לצורך מקומו און מחמה לצל, א כלי שמלאכתו לאיסור, מעג מען נאר רוקן צורך גופו צורך מקומו, נישט מחמה לצל. נאר די פערדע היתר איז געווען אז אפילו אזא מין גרויסע כלי וואס מ'דארף צוויי מענטשן אויף צו שלעפן, מעג מען אויכעט רוקן און פארשטייט זיך דאס איז נאר ביי א זאך וואס איז נישט מוקצה מחמת חסרון כיס, אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה. זאגט די גמרא, איתיביה אביי, האט אביי א קשיא געפרעגט צו רבא, שטייט אין א ברייתא, מדוכה אם יש בו שום מטלטלין אותה, ואם לאו אין מטלטלין אותה, האט מען שוין געזען די ברייתא אז א מדוכה א שטעסל וואס מ'נוצט אויף צו האקן קנאבל, טאמער די קנאבל ליגט אין דעם, מעג מען עס ריקן ווייל די כלי איז בטל צום קנאבל, טאמער ס'ליגט נישט קיין קנאבל אין דעם טאר מען דאס נישט ריקן, און ממילא פרעגט אביי צו רבא אזוי, לויט מיך שטימט גאנץ גוט, פארוואס? ווייל איך זאג אז די ברייתא, ווען די ברייתא זאגט אז אין מטלטלין אותה, רעדט לצורך מקומו, וואס אזוי ווי איך האב מסביר געווען דער מדוכה איז דאך א כלי שמלאכתו לאיסור, איז לצורך מקומו זאגט אביי נישט דא קיין היתר ביי כלי שמלאכתו לאיסור, פאר דעם זאגט די ברייתא מ'טאר עס טאקע נישט ריקן, לצורך גופו מעג מען, די ברייתא רעדט פון צורך מקומו, אבער לויט רבא, זאגט אביי, איך פארשטיי נישט, לויט דיר פארוואס זאל מען נישט טארן רוקן? סיי לצורך גופו מעג מען עס רוקן סיי לצורך מקומו מעג מען עס רוקן. ענטפערט רבא, ביסט גערעכט, אבער הכא במאי עסקינן מחמה לצל, שכויח, ס'איז דא אן אופן וואס מ'קען עס אבער נישט רוקן, מחמה לצל, ווען מען וויל שפארן דעם כלי, מען וויל אויפפאסן אויפן כלי, און אויף דעם, דאס זאגט רבא, אויף דעם רעדט די ברייתא, אז דער שטעסל ליגט אין א פלאץ וואו ס'באקט די זון, ס'גייט שאטן פארן שטעסל, און אויף דעם זאגט די ברייתא אז טאמער ס'איז נישט דא קיין שום אין דעם טאר מען עס נישט אוועקרוקן פון דארט. איתיביה פרעגט אביי נאך א קשיא צו רבא, שטייט האט מען געזען אויך שוין די ברייתא ושוין שאם קצב עליו בשר שאסור לטלטלו, ס'דא א מחלוקת בית הלל בית שמאי צו מען מעג יום טוב האקן פלייש אויף אזא געוויסע באלקן וואס די באלקן איז געמאכט צו האקן חיטים, האט מען געזען בית הלל זאגט מען מעג בית שמאי זאגט מען טאר נישט אבער ביידע זענען מודה אז נאך מען האט שוין געהאקט די פלייש אויף דעם וואס דאס איז א ספעציעלע היתר פאר יום טוב טאר מען עס מער נישט רוקן און במילא זאגט אביי לויט מיך גאנץ גוט, ס'רעדט זיך דא צורך מקומו, אבער לויט דיר, די צורך מקומו איז מיט וואס וועסטו איינזעצן די ברייתא, ענטפערט רבא די זעלבע תירוץ פון פריערט הכא נמי מחמה לצל, ס'רעדט זיך באופן מחמה לצל, וואס מחמה לצל טאר מען עס אוודאי נישט רוקן. זאגט אונז די גמרא, אמר רב חנינא האט רב חנינא געזאגט בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו דאס איז געווען אין די צייטן פון די נביא נחמיה דכתיב שטייט אין פסוק בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גתות בשבת ומביאים הערימות די פסוק זאגט דארט אז כלל ישראל האט מזלזל געווען אין שבת און דעמאלטס האט מען געמאכט די אלע תקנות זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' אלעזר האט ר' אלעזר געזאגט קנין ומקלות גלוסטרא ומדוכה עמיר זעהן פיר משניות און ברייתות וואס רעדט אויף די פיר זאכן אויף קנין אויף מקלות אויף גלוסטרא און מדוכה מ'עט שוין זעהן וואס דאס איז. כולן קודם התרת כלים נשנו איז די אלע משניות און די אלע ברייתות זענען געלערנט געווארן איידער מען האט געמאכט די אלע היתרים וואס מען האט פריערט געזען וואס אביי און רבא קריגן זיך וואס איז געווען די היתר וואס איז געווען די ערשטע די צווייטע די דריטע איז די אלע משניות זענען געלערנט געווארן פאר די אלע היתרים ס'הייטש טייל זענען געלערנט געווארן פאר די ערשטע היתר אינגאנצן טייל זענען געלערנט געווארן פאר די דריטע היתר מ'עט שוין זען איז הייבט אן ר' אלעזר מיט די ערשטע משנה קנין. קנין איז אזוי, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין מנחות, לא סידור הקנין ולא נטילתן דוחה את השבת, לגבי די לחם הפנים, די לחם הפנים איז געלעגן אויפן שולחן, און צווישן אלע ברויט פלעגט מען לייגן קנים, קנים, דאס איז אזעלכע האלבע רערן, האלבע פייפס, האלבע צינורות, וואס מען פלעגט לייגן צווישן די ברויטן כדי עס זאל קענען דורכגיין לופט צווישן די ברויט, אז די הייסע ברויט זאל נישט פארשימלט ווערן, על כל פנים, זאגט דארט די משנה, אז וואס איז געווען די סדר, יעדע שבת פלעגט מען טוישן די ברויט פונעם שולחן, איז די קנים וואס איז געלעגן צווישן די ברויטן, פלעגט מען ארויסנעמען ערב שבת און אזוי האט מען עס געלאזט די ברויט א גאנץ שבת אן די קנים, שבת האט מען געטוישט די ברויט און ביי די נייע ברויט האט מען צוריק אריינגעשטופט די קנים מוצאי שבת, שבת האט מען דאס נישט געטון פארוואס ווייל ס'איז נישט דוחה שבת, יעצט אזוי די קנים איז א כלי שמלאכתו להיתר און ממילא פארוואס איז עס נישט דוחה שבת, נאר וואס דען זאגט ר' אלעזר איז א ראיה אז די משנה איז געזאגט געווארן פאר די היתר פאר די ערשטע היתר וואס די ערשטע היתר האט מען געזען איז געווען א היתר אויף א כלי שמלאכתו להיתר אז מען מעג עס נוצן לצורך גופו צו לצורך מקומו לויט רבא אבער על כל פנים זאגט ר' אלעזר דאס איז געזאגט געווארן פאר די היתר און ממילא האט מען עס טאקע נישט געטארט רוקן שבת פארדעם האט מען עס געדארפט ארויסנעמען ערב שבת צוריק לייגן מוצאי שבת ווייטער דאס איז קנין מקלות פון וואס רעדט זיך דא די מקלות דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פסחים, מקלות דקין חלקין היו שם, ס'איז געווען אין בית המקדש אזעלכע דינע שטעקענעס, ומניחו על כתפו ועל כתף חברו, ותולה ומפשיט די קרבן פסח'ס געווען אזויפיל קרבן פסח'ס אז ס'איז נישט געווען גענוג העקעלעך צו הענגען די קרבן פסח'ס צו שינדן זייער הויט, וואס האט מען געטון, איז געווען אזעלכע שטעקענעס וואס אויף דעם איז געווען אזא העקעלע אזא טשוועקל, וואס איין איד האט אנגעכאפט די שטעקן איין זייט, א צווייטע איד האט אנגעכאפט די שטעקן דעם צווייטן זייט, און אויף דעם האט מען אזוי אויפגעהאנגען דעם קרבן פסח, אזוי אויפן שטעקן. רבי אלעזר אומר, זאגט רבי אלעזר, ארבעה עשר שחל להיות בשבת, דאס איז געווען סתם א יאר, אבער וואס איז טאמער ערב פסח געפאלן שבת, האט מען נישט גענוצט די שטעקענעס, נאר וואס, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, ותולה ומפשיט, מען האט נישט גענוצט די שטעקענעס, נאר איינער געלייגט דעם האנט אויף זיין חבר'ס אקסל, די חבר האט געלייגט די האנט אויף זיין אקסל, און אזוי אויף זייער הענט אליין האט מען אויפגעהאנגען די בהמות, פארוואס האט מען נישט געטארט נוצן די שטעקענעס, וואס איז די פראבלעם? ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור אבער לצורך גופו זאל מען עס מעגן נוצן, איז א ראיה דאס איז געזאגט געווארן פאר דעם היתר. דאס איז די צווייטע משנה. די דריטע משנה, גלוסטרא, דתנן, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין כלים, נגר שיש בראשו גלוסטרא, ס'איז דא אזא האלץ, פלעג זיין, וואס מען פלעגט נוצן אויף צו פארהאקן א טיר, מען זאל עס נישט קענען עפענען פארשפארן א טיר, וואס אויף די שפיץ פון די האלץ, איז געווען אזא דיקע גלוסטרא אזא דיקע שטיקל וואס מען האט עס אויך געקענט נוצן אויף צו האקן שומין אינעם שטעסל אזוי ווי מען האט געזען יעצט אזא שטעקן זאגט דארט די משנה ר' יהושע אומר שומטה מן פתח זה ותולה בחבירו בשבת ר' יהושע זאגט טאמער מען נוצט עס אויף איין טיר ס'פלעגט זיין צוגעבינדן צום טיר מיט א שטריק מעג מען עס נעמען פון איין טיר און שלעפן צו א צווייטע טיר אבער נישט נארמאלערהייט נאר כלאחר יד וואס טייטש אז מען כאפט אן דעם שטריק און מען שלעפט עס אזוי דאס טייטש שומטה נישט מען מעג עס שלעפן נארמאל נאר מיט א שינוי, רב טרפון אומר רב טרפון זאגט הרי ככל הכלים ומיטלטל בחצר מען מעג עס געהעריג רוקן מיט די הענט מען דארף עס נישט טון מיט א שינוי, יעצט וואס איז דא די מחלוקת? איז לערנט רב אלעזר פשט אז רבי יהושע האלט אז דער נגר וואס דער נגר איז א כלי שמלאכתו להיתר היות וואס דער משנה איז געזאגט געווארן פאר די ערשטע תקנה פאר די ערשטע היתר, וואס פאר די ערשטע היתר האט מען נישט געטארט אפילו רוקן א כלי שמלאכתו להיתר, פאר דעם זאגט רבי יהושע נאר מיט א שינוי מעג מען עס רוקן, ווייל אן א שינוי טאר מען דאס נישט רוקן ס'איז פאר די ערשטע היתר, רב טרפון האלט אז ניין, אזוי ווי מען האט פריערט אויסגעשמועסט גאפלעך לעפלעך אלע מינע זאכן וואס מען פלעגט נוצן אויף כלי אכילה, אויף דעם איז אינגאנצן נישט געזאגט געווארן די ערשטע איסור, במילא, רב טרפון האלט אז היות וואס ס'איז דא דא א גלוסטרא א גראבע שטיקל וואס מען נוצט אויף צו האקן שום, הייסט אז ס'איז א כלי אכילה פארדעם זאגט ער מ'מעג עס רוקן, אבער על כל פנים די משנה איז געזאגט געווארן פאר די ערשטע תקנה, יעצט מדוכה, וואס איז דאס מדוכה? הא דאמרן, דאס איז די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען, אז מ'טאר נישט רוקן א שטעסל טאמער ס'ליגט נישט אין דעם די קנאבל, וואס פריערט האט מען געזען אביי, רבא, יעדער האט פארענטפערט לויט זיין שיטה אז אדער די ברייתא רעדט זיך דארט לצורך מקומו, אדער די ברייתא רעדט זיך דארט מחמה לצל, דא זאגט ער עפעס וואס איז אסאך פשוט'ער, די ברייתא איז געלערנט געווארן פאר דעם היתר אז מ'מעג רוקן א כלי שמלאכתו להיתר, און פאר דעם ס'איז פארן היתר, זאגט די ברייתא מ'טאר עס נישט רוקן טאמער ס'רוקט נישט אין דעם קיין קנאבל. און ממילא זאגט רבי אלעזר די אלע פיר משניות און ברייתות דריי משניות מיט א ברייתא איז געזאגט געווארן פאר די אלע היתרים וואס מ'האט מתיר געווען צו רוקן כלים שמלאכתו להיתר און כלים שמלאכתו לאיסור. אמר רבה, האט רבה געזאגט ניין, ממאי, האסט נישט קיין ראיה פון קיין איינע פון די משניות פון קיינע פון די ברייתות. פארוואס? ווייל דילמא לעולם אימא לך לאחר התרת כלים נשנו. קען זיין די אלע משניות און די אלע ברייתות איז געזאגט געווארן נאך די אלע היתרים. נאר וואס דען? קנים טעמא מאי משום איעפושי, בהאי פורתא לא מיעפש, וואס איז די טעם וואס מ'האט געלייגט קנים אויפן שולחן כדי די ברויט זאל נישט פארשימלט ווערן, און במילא די ברויט ווערט נישט פארשימלט אז ס'וועט נישט זיין דעם קנים איין טאג איין שבת, און במילא פאר דעם האט מען עס ארויסגערוקט ערב שבת צוריקגעלייגט מוצאי שבת ווייל מ'האט זיך געקענט א עצה געבן אן דעם, ווייל אפילו נאכן היתר טאמער מ'קען זיך א עצה געבן אן דעם דארף מען דאס נישט נוצן און פאר דעם האט מען עס טאקע נישט גענוצט שבת ווייל ס'איז געווען איבעריג און די זעלבע זאך מקלות די צווייטע זאך וואס מ'האט געזען די מקלות וואס מ'פלעגט ניצן פסח איז אויך די זעלבע בחינה, אפשר כר' אלעזר, מ'קען זיך א עצה געבן אזוי ווי די פאטענט פון ר' אלעזר וואס ר' אלעזר האט געזאגט אז ווען פסח געפאלט ערב שבת ניצט מען אינגאנצן נישט די שטעקן, מ'ניצט די צוויי הענט, און במילא מ'קען ניצן הענט פארוואס זאל מען ניצן די שטעקן, נישט פשט ווייל ס'איז פארן היתר, ס'איז נאכן היתר, אבער ס'איז דא א צווייטע פאטענט, און די זעלבע זאך גלוסטרא, וואס ביי גלוסטרא האט מען געזען א מחלוקת פון רב שיע און רב טרפון, זאגט די גמרא, דאס קען מען אויך איינזעצן נאך די אלע היתרים, נאר ס'איז א אנדערע מחלוקת דא אינגאנצן, די מחלוקת דא איז כדרבי ינאי, דאמר רבי ינאי, רבי ינאי איז דארט מבאר די משנה בחצר שאינה מעורבת עסקינן, אז ס'רעדט זיך ביי א חצר וואס אז מ'האט נישט געמאכט דארט קיין עירובי חצירות, ס'טייטש ס'איז דא אפאר שטובער וואס איז אויסגעדרייט צום חצר, און מ'האט נישט געמאכט עירובי חצירות פשט אז מ'טאר נישט טראגן א חפץ פון א שטוב צום חצר פונעם חצר צום שטוב, יעצט אינעם חצר אליין, א חפץ וואס איז געלעגן אינעם חצר פון פאר שבת, מעג מען אוודאי טראגן, אינעם שטוב אליין מעג מען אויך טראגן, נאר פון איינער צום צווייטן טאר מען נישט. דאס איז די מחלוקת דא, זאגט רבי ינאי. רב שיע סבר, רב שיע האלט, תוך הפתח כלפנים דמי, אז די אינעווייניגסטע חלק פון טיר ביים שוועל איז כאילו ס'באלאנגט צום שטוב, און במילא וקמטלטל מנא דבתים בחצר, וואס טייטש רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען וויל רוקן דעם נגר פון איין שטוב צו א צווייטע שטוב, מען דארף דורכגיין דעם חצר, און במילא רב שיע האלט אז היות וואס דער נגר איז געלעגן אין שטוב, ווייל די שוועל פון טיר קוק איך ווי ס'ליגט אין שטוב, טאר מען עס נישט ארויסרוקן אין חצר אריין. נו, וואס מיט א שינוי האט מען מתיר געווען פארוואס ווייל ווי נישט ווי איז דאך עס נישט געלעגן ממש אין שטוב, ס'איז געלעגן ביים שוועל פון טיר און במילא בדרך שינוי האט רב שיע מתיר געווען. ורב טרפון סבר רב טרפון קריגט זיך אינגאנצן רב טרפון האלט תוך הפתח כלחוץ דמי אז די שוועל פון טיר קוק איך אן כאילו ס'ליגט שוין ממש אין חצר און במילא ומנא דחצר בחצר קא מטלטל מעג מען עס סתם אזוי טראגן אין חצר ווייל ס'איז געלעגן אין חצר א זאך וואס איז געלעגן אין חצר מעג מען טראגן אין חצר אבער אוואדע זאגט רבא אז די גאנצע משנה איז געזאגט געווארן נאך די תקנה נאך די היתרים וואס מ'האט מתיר געווען צו רוקן כלי שמלאכתו לאיסור כלי שמלאכתו להיתר און ממילא נישט דאס איז די פראבלעם דא נישט דאס איז די מחלוקת דא און די זעלבע זאך זאגט די גמרא מדוכה די פערדע ברייתא די ברייתא פון די מדוכה אז מ'טאר דאס נישט רוקן נאר אויב ס'איז דא אין דעם קנאבל קען מען ענטפערן אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען דעם תירוץ ר' נחמיה אז די גאנצע ברייתא גייט כשיטת ר' נחמיה וואס ר' נחמיה האלט סתם אזוי אז מען טאר נישט רוקן א כלי שבת נאר לצורך דאס וואס מען האט מייחד געווען די כלי, למשל א כלי א א ניס קראכער לאמיר זאגן וואס איז געמאכט צו האקן ניס טאר מען נישט נוצן אויף צו האקן א צווייטע מאכל נאר אויף דאס וואס איז מיוחד אויף דעם, און ממילא לויט ר' נחמיה פארשטייט זיך וועט מען נישט טארן רוקן די מדוכה אויף קיין שום זאך נישט. ווייל האקן קנאבל טאר מען סתם אזוי נישט, אויף א צווייטע שימוש, אפילו א צורך היתר, טאר מען אויך נישט לויט ר' נחמיה, און ממילא פאר דעם זאגט ר' נחמיה נאר טאמער ס'ליגט קנאבל אין דעם מעג מען עס רוקן אגב דעם קנאבל, אבער אוודאי קען מען זאגן אז די אלע ברייתות די אלע משניות איז געלערנט געווארן נאך די אלע היתרים וואס מ'האט מתיר געווען צו טראגן לצורך גופו לצורך מקומו אזוי ווי מ'האט געזען די מחלוקת אביי ורבא.